די וואך וויל איך מאכן בעצם א שיעור אויף אמן אויכעט. מענטשן זאגן מיר, פרויען קאלן מיך אפ, זיי זאגן איך נעם מיינע קינדער זאלן זאגן קדיש פאר דעם טאטן זייערן, אדער א טאטע האט מיך אפגעקאלט ער האט גענומען קינדער זאלן זאגן נאך די מאמען, און ער זאגט זיי קומען אהיים זענען אנדערע מענטשן, זיי פילן זיי טוען עפעס גרויסע זאכן, ממילא האב איך געוואלט הערן נאך אביסל וועגן דעם, ס'איז דא א פסוק אין האזיני כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו, ווען מ'זאגט ארויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען דארף מען ברענגען א גרויסקייט. פארן אייבערשטן, באמת מיינט מען דאס דעם שם המפורש, אבער אונז זאגן מיר דאך נישט דעם אייבערשטענס נאמען, אונז זאגן מיר אדמ, אבער מען דארף אויך אפגעבן כבוד. יעצט, ר' לעזער פון גרמייזא טייטשט ווערט געברענגט אין ילקוט ראובני, כשאתה מזכיר שם השם יתברך ראוי לשבחו, ווען מען זאגט דעם אייבערשטענס נאמען דארף מען אים לויבן און לרוממו אויבן צו הייבן, כמבואר אמרו אזוי ווי ס'שטייט כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו, שתדע לך, זאלסט וויסן כי בשעה שאדם מזכיר השם יתברך, שם המפורש, ומגיע אותיותיו בתנועת הלשון, אז מרעיש עולמות למעלה איז ער מרעיש עולמות אויבן, ומתקוממים כל צבא מלאכי מעלה, און ס'שטעלט זיך אויף אלע צבאות מלאכי מעלה, ושואלים אלה לאלה ואומרים, למה העולם מרעישים? פארוואס

און אלע מלאכים פון אונטן און פון אויבן, סיי צו די אויבערשטערערע מלאכים אדער די אונטערשטערערע, אלע שאקלען זיך, און זיי ווערן אינגאנצן פאררוישט, לפי שכולם תלויים בו, ווייל אלע ווענדן זיך אינעם שם המפורש, וכל זה שלא במקדש, וואס איז נישט בבית המקדש, נאר אין שול, אבל כהן גדול המזכירו בבית המקדש, ואז כל צבא עולם היו שמחים ומקבלים השפע, דעמאלטס האט יעדער, יעדער געווען פרייליך און ער האט באקומען די שפע, לפי שהוא מסדר הצינורות ומריק ברכות כל באי, באוואטן זיי, און דעמאלטס האט מען אלע צינורות אויס מסדר געווען און ס'האט אראפגעברענגט א ברכה, אזוי זאגט רב לעזער פון גרמייזא, בקיצור פון דא זעהט מען ווי ווייט מען דארף זיין געווארנט מען זאל נישט ארויסזאגן דעם שם שמים לבטלה, דער חיי אדם אין כלל ה' נאכדעם וואס ער מברר דעם איסור פון הוצאת שם שמים לבטלה ברענגט ער א מעשה נורא. גדול אחד חלה את חליו אשר מת בו, א גדול איז קראנק געווארן מיט די קראנקייט מיט וואס ער איז געשטארבן, שמע בבית דין של מעלה קול רעש גדול המכריז, האט ער געהערט א קול פון א הויעכן קול וואס ער רופט אויס, פנו מקום לצדיק אחד שנפטר, מאכטס פלאץ פאר דעם צדיק וואס ער איז נפטר געווארן, וקבלוהו שם בכבוד גדול, מ'האט אים דארט אנגענומען מיט א גרויסן כבוד, נתנו להם זיי האבן געגעבן ספר תורה בזרועו, ספר תורה אין זיין הענט, ושאלו זיי האבן געפרעגט, קיימת מה שכתוב בזה, האסטו איינגעהאלטן אלעס וואס דא שטייט? אמר הן, יא, שוב שאלו האבן זיי געפרעגט, קיימת מצות פריה ורביה, לא להנאתך אלא לשם שמים? אמר האט ער געזאגט הן, פריה ורביה איז אויך געווען נאר לשם שמים, נישט להנאת הגוף. אמרו האבן זיי געזאגט מי יעיד עליך, ווער וועט עדות זאגן ובאו המלאכים שנבראו ממצוותיו, ברענגט זיי וועלכע זענען באשאפן געווארן פון די מצוות, רבים עד אין מספר והעידו, און עס קומען אסאך מלאכים אן א צאל און יעדער האט עדות געזאגט יא אז ער האט אלעס געטון אזוי ווי עס וואלט געדארפט צו זיין לשם שמים. זה אומר נבראתי במצוה פלוני, דער האט געזאגט איך בין באשאפן געווארן פון די מצוה, און וזה אומר במצוה פלוני, אחר כך איז ווי ער פארן האט מען געברענגט ארבעה טורים פיר טורים ושאלו אויב האט ער געפרעגט אם קיים תורה שבעל פה ואמר הן איך האב מקיים געווען תורה שבעל פה ושוב באו מלאכים כנל והעידו עליו געקומען מלאכים זיי האבן עדות געזאגט אחר כך שאלו האם נזהרת מלהוציא שם שמים לבטלה ביסט געווען געווארנט זאלסט נישט ארויסזאגן דעם אייבערשטענס נאמען לבטלה וידום האט ער שטיל געשוויגן. חזרו ושאלו האבן זיי אים נאכאמאל געפרעגט והוא בשתיקה איז ער שטיל כשהכריזו ובקשו עדות על ענין ווען זיי האבן געזוכט עדות איז זענען געקומען מלאכים גדודי מלאכים לבושי שחורים אין שווארצע קליידער והעידו זיי האבן געזאגט זה אומר דער האט געזאגט אני נבראתי ביום פלוני כשאתה הוצאת כך וכך אזכרות בתפילות בלא כוונה האסט אזויפיל מאל געזאגט דעם אייבערשטנס נאמען אן אן א כוונה וזה אומר כך לשמע הדברים ווען ער געהערט די אלע זאכן קרעו שמלותיהם כל בית דין של מעלה דער בית דין של מעלה האט זיך צוריסן די קליידער וגם אני קרעתי איך האב אויך צוריסן מיינע קליידער אומר המספר אזוי זאגט דער וואס ער פארציילט עס ואמרו זיי האבן געזאגט טיפה סרוחה איך לא יראת דו האסט נישט קיין מורא געהאט צו ארויסזאגן דעם אייבערשטנס נאמען אן א כוונה ונגמר דינו האט מען אים געגעבן צוויי טשענסעס, איינס פון צוויי, אדער לבא לגיהנום או לבא בגילגול, אדער צוריק קומען נאכאמאל א גילגול ובחר בגיהנום, ער האט בוחר געווען אין גיהנום, לאזט אויס דער חיי אדם ואיך לא ישים האדם על לבו להזכיר השם ביראה ופחד ובכוונת הלב, וויאזוי טרויט זיך א מענטש אז מען זאל נישט מזכיר זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיט א יראה מיט א פחד, אזוי ווי ער האט געברענגט פון רבי לעזער גערמייזער, רבי לעזער גערמייזער איז געווען דער גרויסער בעל מקובל, דער רוקח, און וואס ער האט געברענגט אין ילקוט ראובני זיידל, יעצט וויל איך אביסל רעדן צו די קינדער, וואס איז דער מעלה פון צו זאגן אמן? שטייט אינעם זעלבן פסוק כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו, דאס איז אין האזינו, זאגט רשי, כשאקרא ואזכיר שם השם, ווען איך וועל רופן און דערמאנען דעם נאמען פונעם אייבערשטן, אתם עטס הבו גודל לאלקינו וברכו שמו, זאלט עטס אידן געבן גרויסקייט פארן אייבערשטן און בענטשן זיין נאמען, יעצט די הייליגע חזל האבן שטארק מפליג געווען מיט דעם לויב ווער ס'זאגט אמן. שטייט אין די גמרא מסכת שבת דף קיט עמוד ב', אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, כל העונה אמן, ווען איינער ענטפערט אמן בכל כוחו מיט זיין גאנצן כח פותחים לו שערי גן עדן, עפנט מען אים די שערי גן עדן, שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא, זאלסט נישט ליינען, שומר אמונים, אלא נאר ש. אומרים אמן, די וואס זיי זאגן אמן, זאגט דער מהרשא, ווייל דער גן עדן האט אסאך טויערן, אסאך מחיצות, איינס אינעווענדיג פונעם אנדערן, אזוי ווי ס'שטייט יעדער צדיק ווערט דזשעלעס נכוה מחופתו של חברו, ווייל ער זעט דער אנדערער האט אנדערע זאכן וואס ער איז געוען מער זהיר און ער האט אנדערע חלקים אין גן עדן, און ס'שטייט אויכעט אז יעדער צדיק האט א מדור לפי כבודו. איז דער מהרשא מסביר אז דער וואס ענטפערט אמן בכל כוחו עפנט מען אים אלע טויערן פון גן איי נישט דאס און יענץ, דאס יא דאס נישט. זעסטו פון דעם ווי גרויס דאס ענפערן אמיין בכוונה איז? אפילו פאר אזא קלייניקייט האסט נישט געדאוונט, האסט גארנישט געטון, האסט געשריגן אמיין, האסט אינזין געהאט א-ל מלך נאמן אבער א אני מוסר נפשי צו כדומה עפענט מען אים אלע חדרים פון גן עדן מער פון די צדיקים און די חסידים וואס האבן זיך געפלאגט אין עבודת השם א גאנץ לעבן. נאכדעם שטייט און נאכאמאל אין דברים רבה פרק ז. כך שנו חכמים, אזוי האבן די חכמים געלערנט, העובר לפני התיבה, דער וואס ער דאווענט פארן עמוד, לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטירוף, זאל ער נישט ענטפערן אמן נאך די כהנים, ווייל ער קען צומישט ווערן, למדונו רבותינו, ואם היה יכול לענות שלא תטרף דעתו, טאמער קען ער האלטן קאפ חשבון, ער איז די בעל תפילה און ער וועט נישט ווערן צומישט, יענה זאל ער ענטפערן, למה פארוואס, מפני זאגט ער די במדרש רבה, ש. אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים, ס'איז נישט דא א גרעסערע זאך פארן אייבערשטן מער וויפיל די אמן וואס די אידן ענטפערן, איז קענסטו זען אז ס'איז נישט דא אזא זאך פארן אייבערשטן מער חשוב ווי צו זאגן אמן. יעצט, ס'איז געווען איינער א גרויסער בעל מוסר, ער האט געהייסן רבי אליהו לאפיאן, האט ער נאכגעזאגט פונעם אלטן פון קעלעם, ס'איז געווען ווערד פארן אייבערשטן צו באשאפן די וועלט אויף זעקס טויזנט יאר, אז א איד זאל זוכה זיין איין מאל אין די גאנצע.

דעם אז ער זאל זוכה זיין צו עולם הבא, טאטע האט אים גענומען איינמאל אין שול און געשריגן אמן, נאכדעם האט ער געזאגט אמן יהא שמיה רבא, דאס איז אזעלכע הייליגע ווערטער אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט, ס'איז געווען איינער פון די גרויסע בעלי מוסר האט נאכגעזאגט פונעם סבא פון קעלעם, ס'איז כדאי פאר א מענטש צו קומען אויף די וועלט און ליידן זיבעציג יאהר יסורים פון איוב, אז איינמאל אין זיין לעבן קען ער זוכה זיין צו זאגן א אמן, דעמאלטס עפענען זיך אים אלע שערים פון גן עדן. ס'איז געווען די. גיח פון קאמעניצער ישיבה געהייסן ר' משה אהרן שטערן געווען א גרויסע צדיק האט ער אמאל געזאגט חיזוק פאר בחורים וועגן זאגן אמן זאגט ער ס'דא אין אסאך פלעצער ביי די רייכערע חתונות שיקט מען יענעם א חתונה בריוול און מען לאדענט אים איין און ווען ס'קומט צו די טיר ווייזט ער דאס צעטל בקיצור איינער איז געקומען צו די טיר און ער האט געקלערט זיכער איך מיין וואס האט ער יא דאס צעטל נישט ס'איז נאר א צעטל איך מיין יעדער ווייסט חתונה יעדער ווייסט איך בין משפחה, ס'האט אים גארנישט געהאלפן האט דער שומר הפתח זאגט אנטשולדיגט איך קען דיך נישט איך דארף האבן א צעטל און האט אים נישט אריינגעלאזט און ער נישט געקענט אריינגיין צו די חתונה זאגט ער די זעלבע אויך ווען א מענטש קען קומען נאך הונדערט און צוואנציג יאר מען געט אים שוין די גיהנום נאך י"ב חודש גייט ער ארויס בשמחה מען זאגט אקעי קום יעצט גייסטו אין גן עדן דארט שטייט א מלאך און ער זאגט אים האסט א כרטיס אריינצוגיין זאגט ער איך פארשטיי דאס נישט דא דארף מען האבן א כרטיס אריינצוגיין איך בין דאך א ס'לעבן געווען ערליך און וואס כ'האב נישט געטון ערליך האט מען דאך מיך שוין באשטראפט, ווי דער פאלאץ וואס איך האב מיר געבויעט פון מיין תורה און מצוות. זאגט ער דיין פלאץ איז אינעווענדיג אבער אן א כרטיס קען מען נישט אריינגיין, וועגן דעם שטייט פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרא אמונים אלא אמנים, מען זאל עפענען פאר א צדיק וואס ער האט נאכגעזאגט אמן, ווער ס'האט נאכגעזאגט אמן מיט כוונה עפענט מען אים אלע שערי גן עדן, און אן די שערים איז אלעס צוגעמאכט. עס איז נישט דא קיין אריינגיין. יעצט איך וויל געבן אביסל חיזוק פאר די קינדערלעך וואס זיי גייען נעבעך און זיי זאגן קדיש פאר זייער פארשטארבענע יונגע עלטערן, איך וויל ענק אביסל זאגן וואס דאס מיינט און וואס דאס טוט פאר דיין טאטן און פאר דיין מאמען אויף יענע וועלט, ס'שרייבט אין ספר ווי העמודים און דאס איז פרק י, דאס איז צום סוף, דאס איז ווי פונעם של"ה הקדוש'ס זון, ער זאגט אזוי כל איש מישראל ששומע ברכה מישראל מחויב לענות אמן, יעדער מענטש וואס ער הערט א איד האט געמאכט א ברכה איז מחויב צו זאגן אמן אפילו שומע מאשה און אפילו ער הערט פון א פרוי או מקטן אדער פון א קינד. איך פלעג דאווענען אמאל ביי די מלאכים פלעגט דארט זיין אז א פרוי האט געדארפט she gave birth זי האט געהאט א בעיבי האט זי געמוזט גומל בענטשן פלעגט זי אראפ שרייען פון די ווייבער שול ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב יעדער האט געענטפערט אמן מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה. און האט יעדער געשריגן, אלע מענער, שפעטער האב איך ערגעץ געדאווענט, איך געדענק נישט ווי, האב איך געזען דעם זעלבן מנהג, די פרויען זאגן די ברכה, איז אפילו מאשה הערט מען עס אדער מקטן, ואם שומע ואינו עונה, שטעל דיר פאר טאמער הערט ער און ער ענטפערט נישט חייב מיתה, חייב מיתה, וסימן אמן נוטריקון אני מוסר נפשי שכל אחד מישראל מחויב למסור נפשו על עניית אמן, יעדער מענטש איז זיך. מוסר נפש זיין צו ענטפערן אמן, כל איש מישראל מחויב לומר הברכות בקול רם, יעדער מענטש דארף זאגן די ברכות בקול רם כדי שישמעו בני הבית, די מענטשן פון הויז זאלן עס הערן, או שאר העומדים אצלו, אנדערע מענטשן וואס שטייען איין, ויוכלו לענות אמן זאלן קענען זאגן אמן, פארוואס שמילת אמן, די ווארט אמן עדות היא על הברכה שהיא אמת, אמן מיינט ס'איז אמת וואס דער מענטש האט געמאכט די ברכה, אז ס'איז ברוך אתה ה' אלקינו און ס'מלך העולם.

פארוואס האט עס געהייסן לבושים? לאמיך מסביר זיין פארוואס. ווייל עפעס א מטרונית האט זיך אמאל פארגלוסט אין אים, און ער איז אריין דארטן עפעס אין יענעם הויז, און זי האט נישט געקענט ארויס, איז ער אריינגעגאנגען אין בית כסא, און איז ארויסגעקראכן דורכן טוילעט, איז געווען א לאך ביז אקראס אונטער דער ערד, און איז געווארן אינגאנצן אנגעשמירט. האט אים דער אייבישטער געזאגט, אז דו האסט דיך אזוי פארשמירט פאר מיין הייליגן תורה, האב איך דיר געגעבן צען ספרים לבושים, און ער האט עס געמאכט. בקיצור, די מעשה סיפר לי חמי זקני מורה מורינו ר' אברהם אברהם ווערטער, שאשתו היתה נכדה של הגאון ר' מרדכי יפה זכר צדיק לברכה, וכך היה המעשה, הגאון ר' מרדכי יפה נסע למדינת איטאליע לווענעציע. ער איז געפארען קיין איטאליע אין די שטאט ווענעציע. כדי ללמוד חכמת עיבור החודש, ער האט געוואלט לערנען חכמת עיבור החודש אצל החכם אבוהב הספרדי.

זיך סתם נידוי פון א רב צו א תלמיד איז דרייסיג טאג אחר כך בא אליו איז ער געקומען צו דעם מפייס האט אים איבערגעבעטן ושאלו האט אים געפרעגט מה פשעי מה חטאתי וואס האב איך געזינדיגט און מה חרי האף הגדול הזה השיב לו החכם האט אים דער חכם געענטפערט ידוע תדע זאלסט וויסן שאהבה גדולה אהבתיך איך האב דיך ליב זייער שטארק אהבה שאינה תלויה בדבר ס'איז אהבה וואס איז נישט אנגעווענדן אין קיין זאך אבל תדע זאלסט וויסן שהיית חייב מיתה לשמים ביסט געווען חייב מיתה לשמים בשעה שלא ענית אמן על ברכה של הילד, והנידוי היה לך לכפרה על הפגם הגדול שנגרם, אויף דעם גרויסן פגם איז דאס געווען גאר א כפרה, ומחילת העוון יהיה לך בתנאי, דער אייבערשטער וועט דיר מוחל זיין די זינד שבכל מקום ובכל קהילה שתדרך כף רגלך, אין וועלכע קהילה דו וועסט טרעטן, תפרסם את גודל החטא והפגם, וועסטו מפרסם זיין דעם גודל החטא און דעם פגם של מי שאינו עונה אמן.

וביקשו זיי האבן געבעטן שילך איתם אל המלך לבקש ממנו שיבטל את הגזירה, איז הרב רצה להתפלל תפילת מנחה לפני לכתו למלך, ער האט געוואלט קודם דאווענען מנחה פאר ער געגאנגען צום קעניג, שראשית חכמה יראת השם, אולם שליחי הקהילה הפצירו בו ואמרו עס האבן געזאגט. זיי האבן זיך איינגעשפאנט אקעגן אים און זיי האבן אים געזאגט זה מצוה רבה של הצלת כלל ישראל ועתה עת רצון לפני המלך, יעצט האט מען אונז געגעבן אן אפוינטמענט הרב נאות להם והלך עמהם, דער רב האט זיך איבערגעבעטן מיט זיי, צו זיי, און ער איז געגאנגען מיט זיי. ויהי און ס'איז געווען כראות המלך את הרב, ווען דער קעניג האט געזען דעם רב נשא חן בעיניו האט ער געהאט ליבשאפט אין זיין אויגן, דער רב האט באקומען ליבשאפט אין אויגן פון דעם קעניג, וירץ לקראתו, ער איז קעגן געלאפן, ויחבקהו, ער האט אים ארום געהאלזט, וינשקהו, ער האט אים געקישט, והרב החל לדבר עם המלך בענינים שונים, און דער רב האט גערעדט מיטן קעניג געוויסע ענינים, בתוך דבריו, אינמיטן זיין רעדן, בא כומר ממדינת המלך, איז געקומען עפעס א גלח פון מדינת המלך, ויפל לפני המלך, און איז אראפגעפאלן פארן קעניג, ובירך אותו ברכה ארוכה וחשובה בלשון, הרב לא הבין, און ער האט אים געבענטשט א לאנגע דרשה וואס דער רב האט נישט פארשטאנען די שפראך, כראות הרב שהכומר מאריך בברכתו, וויבאלד דער רב האט געזען אז דער גלח איז מאריך מיט זיין ברכה ובינתיים עובר זמן תפילת מנחה, הלך איז ער געגאנגען לפינה אין א ווינקל והתפלל, מתפלל געווען, סבר ער האט געקלערט שיסיים תפילתו, ער וועט ענדיגן זיין תפילה קודם שיסיים. הכומר ברכתו, אילו באמצע תפילתו אינמיטן ווען דער צדיק האט געדאווענט, קם הכומר מעל הארץ איז דער גלח אויפגעשטאנען פון דער ערד וציוה לכל העומדים שיענו אמן על ברכתו כדי שתתקיים הברכה, זאגט ער פאר יעדן זאגטס אמן כדי ס'זאל מקוים ווערן די ברכה, וענו כולם אמן, לבד מהרב שלא לא רצה להפסיק בתפילתו, דער רב האט נישט געוואלט מפסיק זיין מיט זיין תפילה. לאחר מכן שאל הכומר אם כולם ענו אמן, האט דער גלח געפרעגט צו יעדער האט געזאגט אמן, והשיבו כן. חזר ושאל, האם גם הרב ענה אמן על ברכתו, צו דער רב האט אויך געענטפערט אמן ואמרו לו לא, האבן זיי אים געזאגט ניין, ויהי כשמוע הכומר, ווען דער גלח האט דאס געהערט תלש שער ראשו, ער האט זיך אויסגעריסן די האר פון קאפ וצעק צעקה גדולה ומרה, האט אנגעהויבן צו שרייען ואמר, בגללו וועגן דעם רב לא תתקיים הברכה למלך.

האט אריינגעלייגט אין א זאק וישאם לביתו מ'האט עס אהיים געטראגן צו זיין הויז, ואחר כך גירש המלך את כל היהודים מארצו, האט מען פארטריבן אלע אידן פון זיין לאנד. יעצט. חברו של הרב היה בצער גדול, דער חבר פונעם רב איז געווען אין גרויס צער ולא ידע את נפשו, האט נישט געוואוסט וואס צו טון, כל ימיו רצה לדעת על מה,

שפעם בא אליו החסיד הקדוש כשהוא מתבודד בחדרו ווען ער איז געווען מתבודד אין זיין צימער ויחרד חרדה גדולה לקראתו און ער האט זייער מורא געהאט ואמר האט ער געזאגט אל תירא האב נישט קיין מורא דע לך זאלסט וויסן מימי לא עשיתי שום עבירה אלא הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה איך האב קיינמאל קיין עבירה נישט געטון נאר דער אייבערשטער איז מדקדק מיט די חסידים כחוט השערה פעם אחת בירך בני הקטן ברכה על הפת איינמאל האט מיין קליין קינד געמאכט די ברכה אויף ברויט ולא עניתי אמן אחריו, האריך הקדוש ברוך הוא אפו עד המעשה הזה כשעמדתי לפני מלך בשר ודם ולא עניתי על ברכתו האט דער אייבישטער געווארט ער פארלענגערט זיין צארן ביז איך בין געשטאנען פאר א מלך בשר ודם און איך האב נישט געענטפערט אויף זיין ברכה וחרה למלך מאוד און עס האט דעם קעניג שטארק פארדראסען. אותה שעה אין יענע צייט נתעוררה עלי מידת הדין איז נתעורר געווארן אויף מיר די מידת הדין על שלא עניתי אמן און על הברכה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אויף יענע ברכה וואס מיין זון האט געמאכט, און איך האב נישט געזאגט אמן פארן הייליגן באשעפער ודנו אותי, מ'האט מיך דן געווען על כך אויף דעם אז ס'איז זיך אים געקומען מיתה, לכך אתה חברי, דו מיין טייערע חבר תספר את המעשה הזה לבנך ולבן בנך ולכל באי עולם זאלסט עס פאר יעדן פארציילן פאר דיין זון און פאר דיין קינדער. דיין זוהן'ס קינדער, און פאר אלע מענטשן וואס זענען אויף דער וועלט, תזהירם, זאלסטו ווארענען על עניית אמן, ופרח לו, און דער חבר איז זיין פארשווינדן געווארן. ומחל לו החכם אבוהב לר' מרדכי יפה, האט ער אים געזאגט, שיפרסם מעשה זה, זאל מפרסם זיין די מעשה ויקרא אותו פעם בחודש, איינמאל א חודש זאל מען עס ליינען להודיע לכל, מה העונש למי שאינו עונה אמן על ברכת תינוק, וואס איז דער עונש וואס מען זאגט נישט קיין אמן אפילו אויף די ברכה פון א קליין קינד, כל שכן בבית הכנסת כששליח ציבור מתפלל תפילת שמונה עשרה און ואומר קדיש און די אלע אנדערע זאכן און חלילה מען זאגט נישט קיין אמן ווי הארב דאס איז. ווייסט ס'איז דא אין שומרי אמונים, תולדות אהרן רבי, שומרי אמונים האט עס איינגעפירט יעדער איינער זאגט ברוך אתה אינדערפרי אזויפיל ברכות מען ענטפערט נישט אמן געהעריג האט ער איינגעפירט אז יעדער זאגט עס אינאיינעם. און נאכדעם ווען מען ענדיגט די ברכה זאגט יעדער אמן, ווייל דאס האב איך געהערט פון יענעם אויך, פארשטייסט? זייער אינטערעסאנט, אמן איז פון די הארבסטע זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וויאזוי ס'גייט ביים דאווענען, ס'גייט אזוי, ס'קומט אזא פרומער און ער וויל מען זאל זאגן אמן אויף יעדע ברכה וואס ער זאגט און אוודאי ברוך הוא וברוך שמו אויך, איז נאכדעם ווען מ'דארף שוין אנהייבן דאס דאווענען הייבט ער ערשט אן שטאט די ברכות און ווארט יעדער זאל ענטפערן, איז וואס געשעהט איז ער ציהט אויס די אט ווייל ס'איז דאך דא מענטשן וואס זיי דאווענען פון פארנט, און ממילא ווען ס'קומט דערצו אז מ'האלט שוין ביי הודו, האט ער מבטל געווען פון דעם עולם אז זיי זאלן נישט האבן קיין צייט צו דאווענען פון פארנט. יעצט, איך וויל ענק זאגן סתם אזוי, וואס איז דער חילוק צו מ'זאגט דאס דאווענען פון פארנט פון פארנט, צו מ'זאגט עס נאכן דאווענען? מ'קען דאך עס זאגן נאכן דאווענען אויך, אסאך מענטשן טוען אזוי, האב איך געזען פון הרב עובדיה יוסף א גוטן משל, ער זאגט ס'איז אזוי ווי איינער טוט אן די אונטערהויזן אויף די הויזן, יעצט וואס דאס געשעהט איז איינס פון צוויי זאכן, אדער זאגט מען נישט נאך אמן, אדער טאמער זאגט מען יא נאך אמן, איז דערווייל דער עולם דאווענט אוועק און ס'געשעהט א גאנצן מיקס אפ. און כ'האב געוואלט בכלל זאגן אז ס'איז דא זייער אסאך שילן וואו מ'זאגט הודו דעמאלטס און דעמאלטס. ס'איז נישט ריכטיג, מ'דארף זאגן ווען מ'זאגט די ברכות און ווען מ'זאגט הודו, יעדע זאך מוז האבן א צייט פאר זיך. איך וויל ענק זאגן קינדערלעך טייערע אז דו גייסט אין שיל אריין, דו גייסט זאגן נאך דיין. טאטן, א קדיש אדער א קדושה אדער א ברכו, עפעס זאגסטו דארטן, זאלסטו געדענקען אפאר זאכן, קודם אין א שול טאר מען נישט רעדן, און נאכדעם זאלסטו געדענקען נאך א זאך, אז אמן'ס זענען זייער הארב, מען מוז ענטפערן אמן און מען דארף ענטפערן אמן יהא שמיה רבא, און איך האף צו געבן אם ירצה השם אמאל א שיעור וואס דאס הייסט א אמן חטופה און א אמן יתומה, מען טאר נישט ענטפערן צו שנעל און נישט צו שטאט, אונס אז מען זאגט יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ווארט מען, נאכדעם זאגט מען אה אמן אדער ווען מען זאגט יתגדל ויתקדש.

אכטונג אויף ענקערע טייערע קינדערלעך, אז דו שיקסט דיין קינד אין שול זאלסטו זיין דארט, דו קענסט נישט אריינגיין אין שול זאלסטו אים איבערגעבן צו איינעם ווער ס'וועט אים וואטשן און נישט אראפלאזן די השגחה פון אים, ווען נישט איז די גאנצע קדיש גארנישט ווערד. יעצט, ס'איז דא אין חיי אדם כלל ה', איז דא א מורא'דיגע זאך, דער חיי אדם איז מברר דעם איסור פון ארויס זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען לבטלה, ברענגט ער א מעשה נורא, איין גדול איז קראנק געווארן מיט די. קראנקייט וואס ער איז נעבעך געשטארבן פון דעם, און ער האט געהערט אין בית דין של מעלה א רעש גדול וואס ער רופט אויס פנו מקום לצדיק אחד מאכטס פלאץ פאר א צדיק שנפטר וואס ער איז נעבעך נפטר געווארן וקבלו אותו מ'האט אים אויפגענומען בכבוד גדול נתנו לו מ'האט אים געגעבן ספר תורה בזרועו א ספר תורה אין זיין האנט ושאלוהו מ'האט אים געפרעגט קיימת מה שכתוב בזה האסטו מקיים געווען אלעס וואס ס'שטייט אין דער ספר תורה? ואמר האט ער געזאגט הן יא שוב שאלוהו מ'האט אים געפרעגט. קיימת מצוות פריה וריביה לא להנאתך אלא לשם שמים, האסטו מקיים געווען מצוות פריה וריביה נישט פאר דיין הנאה נאר לשם שמים, אמר האט ער געזאגט הן יא, אמרו לו האבן זיי געזאגט מי יעיד לך ווער וועט עדות זאגן ובאו זענען געקומען המלאכים די מלאכים שנבראו זענען באשאפן געווארן ממצוותיו פון זיינע מצוות מצוותיו רבים עד אין מספר געהאט אסאך מצוות והעידו בו און זיי האבן עדות געזאגט ער האט יעדן טאג געליינט קריאת שמע בעצייטנס ער האט אנגעטון תפילין ער האט געדאווענט. עניוועי, והעידו בו און זיי האבן עדות געזאגט אז ס'איז אלעס אמת, יעדער מלאך האט געזאגט אני נבראתי ממצוה פלוני, איך בין באשאפן פון די מצוה, איך בין באשאפן פון די מצוה, אחר כך נאכדעם הביאו לפניו האט מען אים געברענגט ארבעה טורים, פיר טורים פון שולחן ערוך, ושאלוהו מ'האט אים געפרעגט קיימת תורה שבעל פה, האסטו מקיים געווען תורה שבעל פה, ואמר זאגט ער הן יא, ושוב באו המלאכים כנ"ל זענען געקומען די מלאכים והעידו עליו און זיי האבן עדות געזאגט אז ער האט אלעס מקיים געווען.

כל בית דין של מעלה האבן זיך צוריסן די קליידער, וגם אני קראתי, איך האב מיר אויך צוריסן די קליידער, אמר המספר, אזוי זאגט דער וואס האט פארציילט, ואמרנו און אונז האבן אים געזאגט, דו טיפה סרוחה, איך לא יראת, וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט ארויסצוזאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אן א כוונה, וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט פאר דעם, האסט ארויסגעלייגט שם שמים לבטלה, ונגמר דינו האט מען גומר געווען זיין דין, איינס פון צוויי ברירות, או לבוא לגיהנם או לבוא בגלגול. ובחר בגיהנום האט ער אויסגעוועלט אין גיהנום, דער הייליגער רבי נחמן פון ברסלב זאגט, די אייבערשטער זאל זאגן פאר א מענטש אז ער זאל נאכאמאל צוריק קומען אויף די וועלט זאל ער זאגן רבונו של עולם ניין עד כאן דאס קען איך נישט צוזאגן דאס קען איך נישט פאלגן, ער זאגט א מענטש זאל זיך עקשנ'ען אויף דעם נישט צוריק צו קומען דא ווייל ס'איז קרוב להפסד ורחוק לשכר ס'איז זיכער אז ער וועט זינדיגן מער ווי אז ס'וועט אים געלונגען דאס צווייטע מאל בעסער ווי דאס ערשטע מאל, בקיצור האט ער אויסגעוועלט ער וויל גיין ענדערש אין גיהנום, ענדיגט דער חיי אדם איך לא ישים אדם על לבו להזכיר

כהנים והיו עומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש און זיי האבן געהערט דעם שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אזוי ווערט געברענגט אין די עבודה מחזור ס'איז א גמרא מסכת יומא דף ס"ו עמוד א' אז ווען מ'האט ארויסגעזאגט דעם שם איז מען געפאלן אראפ זאגט ער באמת ווען מ'זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען לפי הלכה דארף מען ציטערן יעדעס מאל ווען מ'זאגט ארויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען אזוי ווי דער כהן גדול האט עס געזאגט בקדושה, יעצט פארוואס איז מען געפאלן אין בית המקדש און מען איז אראפגעפאלן ווען מען האט געהערט ווי דער כהן גדול זאגט עס, מען איז געפאלן פאר שרעק, כ'האב דאך אזויפיל מאל אין יאר געזאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, כ'האב אפילו נישט געוויסט וואס איך זאג, ס'איז געווען א איד ער האט געהאלטן דעם תפילין של ראש, ער האט דאס געקישט, דעם ער מען קישט דאך דעם תפילין און מען קישט דעם קשר, ער קישט עס, נאכדעם הייבט ער אן זיך צו טראכטן א מינוט ווי האלט איך יעצט, האלט איך האב שוין געהאט אנגעטון דעם של ראש און אפגעדאווענט, צו גיי איך. ערשט יעצט דאווענען, אזא פנים טראגט עס, ער ווייסט אפילו נישט ווי ער האלט, ער האלט פארן דאווענען צו נאכן דאווענען, ס'איז ממש א שאנדע, איז על כל פנים איז ער נאר אז אין בית המקדש פלעגן זיי תשובה טוהן אויף א גאנצן יאר אויף דעם וואס זיי האבן עס געזאגט שלא בכבוד, רבותי ווי זעמער אונז, אונז דארף מען זיך אנהייבן צו בארעכענען, מ'ווארט דאך פון אונז, אונז זעמער טאקע עיקבתא דמשיחא, אלעס איז אמת, אבער עט די ענד אוו די דעי ווארט מען דאך עפעס פון אונז, אלע א פרייליכן שבת און כל טוב.